ביז יעצט האבן אונז געהאט צוויי סארט פרקים בעיקר, פרקים פון מעשות, פרשיות פון מעשות, און פרשיות פון תולדות, דעיטס ענד נעימס ענד פיפל. היינט האבן אונז צום ערשטן מאל א דריטע סארט פרשה וואס איז אפשר א שפעטער א זייער נפוצ'דיגע סארט פרשה אין די תורה, וואס דאס איז א פרשה פון מצוות, דאס איז א קלארע חילוק, רש"י האט שוין גערעדט וועגן דעם אנהייב די תורה, אבער דא איז די ערשטע פרשה וואס איז א מצוה, און ס'דא געוויסע דפוסים, דרכים וויאזוי די תורה געווענליך שרייבט א פרשה פון מצוות, הייבט זיך געווענליך אן וידבר ה' אל משה לאמור, אמאל אל משה ואל אהרן לאמור, און דא הייבט זיך עס אן ס'דערציילט ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור, א גרויסע חידוש, דאס איז די איינציגסטע מצוה, אדער די ערשטע מצוה, וואס איז געווען נישט ביי הר סיני אדער שפעטער ווען מען האט אנגעהויבן צו געבן מצוות, נאר שוין אין ארץ מצרים איז געווען א מצוה, און ס'דא אין דעם פרשה סיי מצוות לשעה און סיי מצוות לדורות, פונקטליך וועלכע חלקים זענען לשעה און וועלכע זענען לדורות דאס איז שוין פרטים פון הלכה, וואס על פי פשט קען זיין איין זאך, על פי הלכה פון חזל איז נאך א זאך, אבער ס'קלאר אז ס'דא חלקים וואס זענען געווען לשעה און ס'דא חלקים וואס זענען געווען לדורות. און די מצוה וואס איז אויך די ערשטע דיבור וואס די אייבערשטער זאגט דירעקט פאר די אידן פון ווען מ'געגאנגען צו די זקנים און מ'זאגט אז די אייבערשטער גייט ארויס נעמען די אידן איז שוין געווען גערעדט נאר מיט פרעה דא גייט מען צוריק צו די דריטע חלק פון די מעשה פון יציאת מצרים ווי אונז האבן גערעדט דא גייט מען צוריק צו רעדן צו די אידן און מ'זאגט זיי מיט די מצוה פון מען גייט נעמען א שה, מאכן פון אים א קרבן וואס גייט הייסן פסח הוא להשם, עס באקומט שוין א נאמען קרבן פסח, און דעמאלטס ועברתי בארץ מצרים, און ס'וועט זיין די והכיתי כל בכור, און די דם וואס מען גייט לייגן אויפן טירן, עט האלט העלפן אז לא יהיה בכם נגף למשחית, דאס איז די ערשטע מצוה וואס קומט צוזאמען מיט די. נבואה אדער די הבטחה אז ס'גייט זיין והכיתי כל בכור און מיט דעם גייען ניצל ווערן אונז האבן געלערנט אז פארשידענע מכות זענען ניצל אידן ניצל געווארן דא גייען די אידן ניצל ווערן אבער נישט אליינס נישט סתם והפליתי ביום ההוא נאר על ידי מעשי בני ישראל דורך דעם וואס זיי גייען לייגן די דם גייט זיין א אות אז זיי זאלן ניצל ווערן און די אות די דם די מצוה גייט בלייבן נישט נאר היינט נאר לדורות און נישט נאר איין מצוה פון קרבן פסח נאר נאך א מצוה פון שבעת ימים מצות דאס איז חג המצות וואס מען גייט עסן מצות פאר זיבן טעג אויך לזכר דעם און עס שטייט אויך די עונש ווער ס'גייט נישט עסן מצה גייט באקומען כרת, יעצט די נעקסטע שטעפ פון די מעשה גייט טאקע משה, יעצט גיימער צוריק צו א מעשה שבמצוה, עס הייסט ס'דא א מצוה די אייבערשטער זאגט עס פאר משה, און משה גייט ער זאגט פאר די אידן משכו וקחו לכם צאן, און ער זאגט זיי פונקטליך די הלכה, און מיט די הלכה זאגט ער זיי עס גייט טאקע זיין אז ס'זאל העלפן וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות וועט עס העלפן, און ער זאגט זיי א דריטע זאך אז ענק גייען דאס טון, העבודה הזאת, ס'זאגט נישט קיין פרטים, גייען ענק טון והיה כי תבואו אל הארץ, ס'הייסט כאילו נעקסטע יאר, ביז דערווייל האבן זיי נאך נישט געוואוסט אז עס גייט גיין אין מדבר, סאו נעקסטע יאר גייען זיי עס טון, און וועלן דיך די קינדער פרעגן וואס דאס איז, דאס איז די ערשטע כאילו שאלת הבנים, און זיי גייען זאגן זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל, דאס איז בעצם א פירוש וואס די אייבערשטער האט געזאגט אז פסח הוא להשם, דאס איז נישט סתם א פסח, מען גייט זאגן עס גייט ברענגען לדורות דעי קרבן פסח, און. כחווה די עולם ויקד העם וישתחוו אזוי ווי זיי האבן געטון פריער ויאמן העם און זיי האבן ויקדו וישתחוו זיי די ערשטע מאל געקומען דא נאכאמאל ויקדו וישתחוו סאיז דא שוין די קלאר די בשורת הגעולה און זיי טוען טאקע אזוי זיי נעמען די קרבן פסח און נאכדעם האבן אונז טאקע די מעשה שבמעשה ויהי בחצי הלילה אזוי ווי משה האט צוגעזאגט אין די פריערדיגע פרק כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים און די אייבערשטער הכה כל בכור און סאיז דא צעקה גדולה פונקטליך ווי די אייבערשטער האט געזאגט סגייט זיין צעקה גדולה און פרעה רופט טאקע משה שטייט ויקרא למשה פרעה ויקם פרעה און עבדיו ויקרא למשה ווער ביידע פרעה און עבדיו און זאגן גייטס זיך מתוך עמי עבדו את השם נעמט צאנכם ס'הייסט מען איז שוין מסכים אויף אלע תנאים אזוי ווי אפילו משה האט שוין גערעדט ביי חושך אפילו די צאנכם גייען גיין און וברכתם גם אותי ס'מיינט לכאורה דאס וואס משה האט געזאגט אז זיי גייען גם אתה תתן בידינו דאס איז וברכתם גם אותי. און די עולם לויפט זיי נאך ותחזק מצרים זיי זאגן כולנו מתים און דא א נייע זאך זיי נעמען בצקם טרם יחמץ הגם שוין געווען פריער א מצוה פון מצה דא רעדן שוין אלע מפרשים מ'דארף וויסן וואס איז דער פשט און זיי טוען טאקע וישאלו ממצרים דאס איז אויך געשטאנען איינמאל פריערדיגע פרק אז אפשר דאס איז למעשה און מען פארט ארויס פון מצרים זעקס הונדערט טויזנט מענטשן מיט א ערב רב און נאכאמאל, ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, מען דארף קלאר פארשטיין די אלע פסוקים, ווי זיי ארבעטן צוזאמען, דאס אסאך מאל איבערגע'חזר'ט, און ס'שטייט די דעיט, אזוי ווי די סדר פון די תורה יעדע מאל ס'קומט א וויכטיגע תקופה ענדיגט זיך, ווי לאנג האבן זיי געוואוינט אין ארץ מצרים, און וועלכע נאכט זענען זיי ארויס, דאס איז די ליל שימורים הוא לה', דאס איז די נאכט וואס מען טוט נאך היינט לדורותם טוט מען נאך די נאכט, מען מאכט די סדר נאכט, דאס די פסח, מען עסט די קרבן פסח דעמאלטס. און די זעלבע זאך פירט ער אויס אויך אין די ענד פון די פרק, ויהי בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל, אפאר מאל איבערגע'חזר'ט, לכאורה ווי יעדע מאל מ'דארף פארשטיין פארוואס, אבער דאס איז די תוכן הדברים, און נאכדעם איז דא אויכעט, דאס הייסט פאר די לעצטע מאל שטייט בעצם היום הזה איז אויכעט נאך א מצוה חוקת הפסח, נאך הלכות פון פסח לדורותם, נישט קלאר וויאזוי קומען די הלכות פארוואס באלאנגט עס דא, אויב ס'אזוי חוקת הפסח חק באופן כללי אין די תורה מיינט א חק קבוע וואס מ'גייט טון אויף אייביג, נישט נאר איינמאל, ס'הייסט דא איז לכאורה נקבע געווארן מער פרטים פון קרבן פסח וואס זענען אויף אייביג, פאר דעם די הלכות דא לכאורה זענען די הלכות פון פסח דורות, אז א ערל קען נישט עסן און אזוי ווייטער, און דאס איז די מעשה פון פרק פון יציאת מצרים בעצם.